גוטן ערב שבת קודש, פרשת פקודי, שבת חזק. ס'איז אזוי, דעם שבת געפאלט זיך אויכעט שבת שקלים. קודם וויל איך זאגן אביסל הלכות, און נאכדעם וויל איך רעדן וואס דאס איז שבת שקלים. דער הייליגער ר' פנחס'ל קאריצער האט געזאגט אז אין די שבתים טרעפט מען זיך מיט'ן אייבערשטן. אקעי וואס אקעי וואס איז דאס אזוי אז מען טרעפט זיך מיטן אייבערשטן? לאמיר אביסל רעדן פון דעם. יעצט איז אזוי, יעדן שבת פאר ראש חודש אדר, דעמאלטס איז פרשת שקלים, מען נעמט ארויס צוויי ספר תורות, דעם ערשטן ליינט מען די פרשה פון די וואך וואס דאס איז פרשת פקודי. נאכדעם ביים צווייטן ספר תורה ליינט מען וועגן ענין פון געבן מחצית השקל, דאס איז אין פרשת כי תשא, ס'הייבט זיך אן וידבר השם אל משה לאמר כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם, מ'ליינט דאס ביז צום פסוק. ולקחת את כסף הכפורים מאת בני ישראל ונתת אותו על עבודת אוהל מועד והיה לבני ישראל לזכרון לפני השם לכפר על נפשותיכם יעצט דא איז דא צוויי הפטורות וועלעכע זאגט מען? ס'איז דא די הפטורה פון פרשת פקודי וואס דאס איז ותשלם כל המלאכה אשר עשה המלך שלמה דאס איז אין מלכים ווי ס'ווערט דערמאנט וויאזוי שלמה המלך האט אויפגעשטעלט נישט די משכן נאר דעם בית המקדש און איז דא די אנדערע הפטורה אבער דאס איז אויכעט אין מלכים, די ערשטע איז אין מלכים א' קאפיטל ז' פסוק נ ח און די אנדערע הפטורה דאס איז פון פרשת שקלים איז אין מלכים ב' קאפיטל י א פסוק י ז, און מען גייט אריין ביז קאפיטל י ב פסוק י ז, ס'איז דארטן ויכרות יהוידע. את הברית בין השם ובין המלך ובין העם להיות לעם להשם ובין המלך ובין העם. יעצט דא דא הייבן אן די ספרדים, די אשכנזים הייבן אן בן שבע שנים יאוש במלכו. בקיצור דאס איז די הפטורה פון שבת שקלים. יעצט וועלכע זאגט מען? זאגט מען פון פקודי צו זאגט מען פון שקלים? איז אזוי, מען זאגט די הפטורה. פון פרשת שקלים, נישט אויף תורה פון פרשת פקידי. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין ספר אמרי פנחס, דאס איז פון ר' פנחס'ל קאריצער, זאגט ער אז די פיר שבתים ווערן אנגערופן גוטע שבתים. פארוואס הייסט עס גוטע שבתים? זאגט ער אזוי, ווייל ס'שטייט אז דער אור. פון ווען דער אייבערשטער האט באשאפן וירא אלקים את האור כי טוב, האט עס אינגאנצן געדינט זעקס און דרײַסיק שעה, און ביז דער אייבערשטער האט עס גונז געווען אין די תורה, ווייל ער האט געזען אז די רשעים וועלן עס נוצן צום שלעכטן. דאס זענען די למד וואו נרות וואס אונז צינדן מיר נר חנוכה מ'איז ממשיך דעם אור. יעדן שבת איז מאיר דער אור הגנוז, ווייל ווען דער אייבערשטער האט באשאפן אדם הראשון פרייטאג האט ער קודם געהאט די ליכט, נאכדעם אז ער האט געזינדיגט, האט אים דער אייבישטער צוגענומען די ליכט, און אז עס איז געקומען מוצאי שבת און ער האט זיך געטראפן אין די טונקל האט ער זיך דערשראקן, האט אים דער אייבישטער אריין געגעבן אין שכל, ער זאל צוזאם קלאפן צוויי שטיינער, איז ארויס געקומען א ליכט, האט ער געמאכט, ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם בורא מאורי האש, וועגן דעם טוהן מיר עס אונז מוצאי שבת, קומט אויס אז שבת איז דא א געוואלדיגער אור הגנוז וואס דאס ווערט נתגלה. יעצט די רשעים קענען נישט אויסהאלטן דעם שבת ווייל רשעים בחושך ידמו, שבת איז פול מיט ליכטיגקייט, די תורה איז אויכעט אור הגנוז, דער אייבערשטער זאגט חמדה גניזה יש לי, איך האב א באהאלטענע גליסטיגקייט, וועגן דעם. זאגט דער אמרי פנחס ר' פנחס'ל קאריצער טאר מען קיינמאל נישט לאזן אפילו א ספר, נישט נאר א ספר תורה, סתם א ספר טאר מען נישט לאזן אפן און אוועק גיין, און דאס איז א גרויסע עבירה, ווייל די אותיות פון די תורה מוזן זיין צוגעמאכט, זיי מוזן זיין פארשטעלט, נאר ווען מען לערנט אין א ספר, דעמאלטס איז מאיר דער אור הגנוז, מילא מעג עס זיין אפן. אבער א ספר תורה וואס דאס איז נאך העכער ווי א ספר, איז די קדושה איז אזוי גרויס אז ס'מוז זיין באהאלטן אינגאנצן, אז די אותיות זענען אויכעט באהאלטן און צוגעמאכט מיט א יריעה און צוגעבינדן מיט א מפה, און ס'באהאלטן אין ארון קודש. יעצט. ס'איז אינטערעסאנט, ווער ס'קען א ספרדישע ספר תורה ווייסט אז ס'איז ארומגענומען די גאנצע ספר תורה מיט אזא פירהאנג. נישט פון אינדרויסן, נאר דער ספר אליינס איז ארומגענומען. קען זיין אמאל ביי די אשכנזים, דער אמרי פנחס איז דאך געווען אן אשכנז, קען זיין ביי די אשכנזים איז אויך אמאל געווען די ספר תורה ארומגענומען מיט א געהעריגע מאפע, ס'זאל זיין ממש באהאלטן. פלאס מען האט עס נאך באהאלטן אין ארון קודש, און דער אור איז באהאלטן אין די אותיות, יעצט שבת וואס ווערט נתגלה דער אור הגנוז נעמט מען ארויס א ספר תורה פונעם ארון קודש, ממילא ווערט ליכטיג אויף די גאנצע וועלט, יעצט אז מען נעמט אין די פיר שבתים נעמט מען צוויי ספרי תורות. און עס קען אמאל זיין מען נעמט דריי ספרי תורות, טאמער געפאלט זיך עס ראש חודש אום שבת נעמט מען ארויס דריי ספרי תורות, איינס ליינט מען די סדרה פון די וואך, מען ליינט נאר זעקס קרואים, דעם זיבעטן איז מען עולה וביום השבת און ובראשי חדשיכם, און נאכדעם מאכט מען דעם מפטיר אויף פרשת שקלים. ממילא קומט אויס אז ס'איז דא געוואלדיגע אורות וואס זיי לייכטן אין בית מדרש, און ממילא לייכט עס אויף די גאנצע וועלט. וועגן דעם זאגט ר' פנחס'ל קאריצער רופט מען די שבתים גוטע שבתים. פארוואס? ווייל מ'נעמט ארויס צוויי ספר תורות איז דא א געוואלדיגער אור. יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב ענק פריער געזאגט אז ר' פנחס'ל קאריצער פלעגט זאגן אז ביי די פיר שבתים טרעפט מען זיך מיטן אייבערשטן אליין. מיטן אייבערשטן אליין. וואס די פשט דערפון איז, איז אזוי. ס'ווערט געברענגט אין ספר. חקל יצחק, פונעם ספינקער, אין פרשת כי תשא זאגט ער אזוי, שכמו דאחר יום כיפור שישראל עושים צו תשובה, נאך יום כיפור טוען דאך די אידן תשובה, ציוה הקדוש ברוך הוא דער אייבערשטער געהייסן לקחת ד' מינים צו נעמען פיר מינים שהם נגד אותיות שמו יתברך, וואס דאס איז קעגן די אותיות פונעם הייליגן באשעפער'ס נאמען י' ק' ו' ק'. כמו שאומרים אזוי ווי מען זאגט ביהי רצון קודם ברכת לולב זאגט מען דארט אזוי ביים יהי רצון זאגט מען תקרב אחד אל אחד זאל מקרב זיין איין אות פונעם אייבערשטן צום צווייטן אות והיו לאחדים בידי ס'זאל זיין איינס זאגט ער כן די זעלבע אחר ימי השובבים שישראל עושים תשובה ס'קומט שובבים מ'טוט תשובה. ליינט מען די ד' פרשיות כדי לייחד אותיות ה' ברוך הוא ברוך שמו, וועגן דעם ברענגט ער אז ר' פנחס'ל קאריצער האט געזאגט אז ער ווארט אויף די פיר פרשיות ער זאל זיך קענען זעהן מיטן הייליגן באשעפער ווייל די פיר פרשיות דאס זענען די פיר אותיות פון שם הוויה, אזוי ברענגט ער דארטן א גאנצע אריכות. דער הייליגער קדושת לוי, אנפאנג פרשת כי תשא, זאגט אויכעט כעין די בחינה. יעצט, די פיר פרשיות זענען שקלים, שבת שקלים, דארטן זאגט מען יוצר סיי ביי שחרית און סיי ביי מוסף. דער צווייטער שבת איז שבת זכור, דארטן זאגט מען יוצר נאר. ביי שחרית, נאכדעם איז דא דער דריטער שבת איז שבת פרה, דארט זאגט מען יוצר נאר ביי שחרית, נאכדעם דער פערדע שבת איז שבת החודש, דארט זאגט מען אויך סיי ביי שחרית און סיי ביי מוסף, פונקט אזוי ווי ביי שקלים, שקלים מיט חודש זאגט מען ביי ביידע. סיי ביי שחרית און סיי ביי מוסף יוצרות. יעצט כ'האב נאר געוואלט צולייגן, ס'איז דא אין ספר קב הישר פרק פ"ו ברענגט ער די חיוב אז ס'איז א חיוב על כל אדם אויף יעדן מענטש לומר צו זאגן הפיוטים, די פיוטים, ס'איז איין חיוב צו זאגן, נאכדעם בשמחה.

ס'דא וואס האלטן אז דאס איז רב לאזער ברב שמעון, ס'איז דא אין דעם א גרויסע מחלוקת ווער רב לאזער הקליר איז געווען, אבער ווער ער איז געווען איז יעצט נישט וויכטיג, די מלאכים זענען געקומען פון הימל, זיי האבן גע'עצה'ט אז ער זאל עס מאכן און זיי האבן אים אויך געזאגט אלע סודות, אז איר קוקט אין די פיוטים זעט איר דארטן געוואלדיגע סודות פון די מלאכים, למשל ביי שחרית פון יוצר פון שקלים.

קומתם, ויש כמלוא כל עולם תקומתם, ס'דא וואס זענען אזוי גרויס ווי די גאנצע וועלט, יש לשני טיסות טסים עולם, ס'דא וואס זיי געבן מיט צוויי, דער מלאך מיכאל גייט ארום מיט איין שפרינג און דער מלאך גבריאל מיט צוויי, ויש לטיסה אחת עפים עולם, קענען זיי ארום נעמען די וועלט, ס'ווערט דא געברענגט די גרעסטע סודות וואס ס'איז דא, און נאכדעם רעדט ער דא פון העכערע מלאכים, שרפים. און זיי האבן שש כנפיים, ס'איז מורא'דיגע זאכן, דאס קען קיינער נישט וויסן נאר אז א מלאך איז אים געקומען זאגן ווי אזוי ס'זעהט אויס די אויבערשטע וועלטן. על כל פנים, וועגן דעם זאגט ער אז מ'דארף דאס זאגן מיט, קודם זאגן און נאכדעם מיט צימוצים כוונת הלב ושפה ברורה ארויסזאגן, ווייל מ'קען מאכן חלילה א גאנצן קלקול אין די עולמות אז מ'זאגט נישט פונקטליך ארויס. און ס'איז אויכעט געמאכט על פי אלף בית און על פי תשרק, דאס מיינט צוריקצווועגס, תיו שין ריש קוף, און אויכעט זאגט ער ובהם מזמרים און משבחים למעלה, מען זינגט אויכעט. יעצט ער זאגט נאך א זאך א מורא'דיגע זאך, ס'איז זייער גוט מכוון צו זיין דעם נאמען פון דעם וואס האט מחבר געווען דעם פייעט אדער די סליחה, און ער זאל אויך מכוון זיין, אז זיין זכות זאל אויף אונז מגין זיין, ווייל אונז זאג מיר זיינע הייליגע ווערטער וואס ער האט געמאכט, ער זאגט ווייל כי נחת רוח לאותו מחבר, ס'איז א נחת רוח פאר דעם וואס האט עס געמאכט, כשאומרים פיוט וסליחות שלו בכוונה, בפרט בשבת וביום טוב. בשעה שהנשמות עולין עם תפילתן של ישראל ווייל די נשמות פון די צדיקים גייען מיט מיט די תפילות פון די אידן ממילא איז זייער וויכטיג אז מען זאל דאס זאגן מיט א גרויסע כוונה. יעצט פון דעם זעהט זיך אויס אז דער ענין פון די פיר שבתים איז ס'גייט אין א רייע, קודם האמער אונז תשובה געטוהן, שבע. נאכדעם וואס מ'האבן מיר תשובה געטוהן דארף מען אנהייבן לכפר על נפשותיכם, דארף מען געבן צדקה די שקלים, נאכדעם ווען אונז טוהן מיר דאס גייען מיר אריין אין פרשת זכור, זכור את אשר עשה לך עמלק, מ'זאל אויסמעקן מחיית עמלק און קענען משיח קומען, נאכדעם גייט מען אריין אין פרה מ'זאל זיך רייניגן. און נאכדעם קומט מען צו צו שבת החודש, הייבט מען אן צו ציילן אויף פסח, און ס'שפילט זיך איבער די זעלבע הימים האלה נזכרים ונעשים אזוי ווי ס'איז געווען אין צייט ווען זעמער ארויס פון מצרים, און שפעטער האט זיך דאס אפגעשפילט אין ארץ ישראל בזמן שבית המקדש היה קיים מיטן קרבן פסח. דאס איז דער סיסטעם וויאזוי אונז גיימער דורך יעדעס יאר נאכאמאל יציאת מצרים, און מ'קען אנהייבן א נייע לעבן. יעצט לאמיר רעדן וועגן די שקלים, וואס איז געווען די שקלים אין די צייט פון די בית המקדש, ווען די בית המקדש איז געשטאנען, איז געווען א מצות עשה אויף יעדן איד, ער זאל געבן פארן בית המקדש א האלבן שקל א יאר, דעטס איט, א האלבן שקל האט מען פארלאנגט, וואס האט מען געטון מיט דעם, מען האט פון דעם געקויפט קרבנות ציבור, למשל, יעדן טאג האט מען געמאכט תמיד של שחר, תמיד של של בין הערביים, נאך געמאכט מוסף, יעצט פארוואס האט מען געברענגט די אלע קרבנות ציבור, זאגט די גמרא אז די אלע קרבנות ציבור זענען געקומען לכפרה. כלל ישראל זינדיגט דאך כסדר דא אהער דארט אהין, אזוי איז אייביג זאל מען. מיט תשובה צום אייבערשטן. וועגן דעם האט יעדער איד געמוזט האבן א חלק דערין, ממילא האט יעדער געברענגט א מחצית השקל, פארוואס א האלבע שקל שטייט שוין אין די ספרים אז צוויי האלבע מאכט איין גאנץ, יעדער איד זיין שותף איינער מיטן צווייטן. יעצט די שקלים האט מען געגעבן פארן בית המקדש גאנץ חודש אדר, ואחד באדר משמיעים על השקלים זאגט די גמרא, און דאס האט מען ביז חודש ניסן געמוזט ברענגען, און דעמאלס האט מען שוין געקויפט פון די נייע קאסע די אלע קרבנות. יעצט פארוואס עפעס האט מען עס געמוזט ברענגען ביז ראש חודש ניסן? ווייל ראש חודש ניסן איז אזוי ווי ראש השנה, אזוי ווי ראש השנה איז אנפאנג יאר, אזוי איז ראש חודש ניסן, ראש השנה, דער אנפאנג פון תרומות, פון די קרבנות ציבור. ס'איז א חיוב אז מען זאל עס קויפן שוין פון די נייע, נאך ראש חודש ניסן זאל מען עס קויפן פון די נייע תרומות וואס מען האט געגעבן, זאל מען קויפן די קרבנות ציבור פונעם מחצית השקל פון דעם יאר וואס מען האט יעצט געגעבן, מוז מען קויפן. אזוי שטייט אין מסכת מגילה דף כט עמוד ב' און אין ירושלמי אנפאנג שקלים. פון ווי לערן איך עס ארויס? ווייל ס'שטייט אין פסוק, עטס קענטס דעם ניגון אלע, זאת עולת חודש בחדשו לחדשי השנה, דאס איז א פסוק אין במדבר קפיטל כ ח פסוק י ד, לערנט די גמרא ארויס, וויבאלד ס'שטייט עקסטער חודש בחדשו לחדשי. ס'קען שטיין זאת עולת חודש וואס איז עקסטערע נאכאמאל חודש בחדשו לחדשי השנה. זאגט דארטן די גמרא אז די תורה וויל אונז לאזן הערן אז ס'איז דא א חיוב אז נאכן חודש מוז מען שוין ברענגען פון די נייע פון די נייע קופה פון די נייע

ראש חדשים הוא לחדשי השנה, און דאס מיינט מען די חודש ניסן, ווייל אין די תורה איז ניסן דער ערשטער חודש. כאטשיג ראש השנה איז אנפאנג יאר, אבער ניסן איז דער ערשטער חודש פון די חדשים, דאס איז אויך אן אריכות הדברים דאס איז נישט אויף יעצט אריינצוגיין. קומט אויס אז דארטן אין פרשת החודש שטייט החודש הזה. לכם ראשון הוא לכם לחדשי השנה מיינט מען דאך ניסן, די זעלבע אויך וואס עס שטייט דא זאת עולת חודש בחדשו לחדשי השנה מיינט מען ניסן ממילא לערן איך ארויס אז ניסן האט מען שוין געמוזט ברענגען פון די נייע תרומות וואס מען האט געגעבן. איז ביז ניסן האט מען געהאט צייט צו געבן, אלע אידן האבן געהאט צייט צו געבן, וועגן דעם האט מען אנגעהויבן משמיע על השקלים צו זיין באחד באדר, דרייסיג טאג פאר ניסן, ממילא האט יעדער איד געקענט אריינשיקן זיין מחצית השקל, און ער האט עס געגעבן פאר די קופת הלשכה ביז ראש חודש ניסן. שוין. דאס איז גוט. יעצט איז דא א מורא'דיגער שפת אמת אויף די גמרא מסכת תענית דף כט עמוד א'. שרייבט ער דארט א מורא'דיג ווארט, אילולי פירוש רש"י, דארט אזוי הייבט זיך אן די שטיקל. זאגט ער אזוי, מען האט געברענגט די מחצית השקל פאר קרבנות פונעם מקדש, פונעם מזבח, זאגט ער, דאס איז דער יסוד פאר די שמחה אין חודש אדר, מען זאגט משנכנס משנכנס נכנס נכנס אדר מרבים מרבים בשמחה, וואס איז די שמחה? זאגט ער מורא'דיגע ווערטער, די שמחה איז ווייל מען האט געגעבן, חודש אדר די צדקה פאר די נייע תרומת המשכן, און ממילא אז מען געבט תרומת המשכן ווייסט מען אז דער אייבערשטער וועט מוחל זיין פאר די עבירות. ס'איז געווען א נייער יסוד האט דער שפת אמת אראפגעלייגט. ער זאגט די גמרא ברענגט אין מסכת תענית דף כט עמוד א', אמר רב יהודה האט רב יהודה געזאגט בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב. כשם שמשנכנס אב ממעיטן בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה. אזא גמרא איז דא. פרעגט דער שפת אמת, וואס הייסט רבי אידא בריה דרב שמואל בר שילת גערייכט צו די שמחה פון אדר וואס מ'זאל מרבה זיין, צו דעם מ'זאל ממעט זיין די שמחה אין די אבילות אין חודש אב? וואס האט אייס מיטן אנדערן? זאגט ער א מורא'דיג ווארט, זאגט ער אז רבי אידא בריה דרב שמואל בר שילת האט אונז געוואלט לערנען, איר ווייסט וואס די אמת'ע שמחה איז אין חודש אדר? דער חודש אדר שמחה איז אנגעבינדן מיטן אבילות פון חודש אב, פארן זעלבן טעם וואס מען מוז ממעט זיין בשמחה אין חודש אב, פארן זעלבן טעם מוז מען מרבה זיין בשמחה אין חודש אדר, פארוואס? זאגט ער, וואס איז געווען אין חודש אב? ליידער די חורבן בית המקדש און ביטול הקרבנות און ביטול התמיד. וואס איז געווען אין חודש אדר? אז מען האט מחדש געווען נאכאמאל די קופות אז ס'זאל זיין געלט אז מען זאל קענען ווייטער מקריב זיין פארן אייבערשטן. איז דער משנכנס אדר איז מען מרבין בשמחה ווייל מען האט געברענגט פארן הייליגן באשעפער דאס געלט אז מען זאל קענען מאכן קרבנות. יעצט. אזוי ווי די שמחה איז געווען אזוי גרויס בשעת ווען די בית המקדש איז געשטאנען, איז געבליבן די שמחה אין דעם חודש. אזוי זאגט דער שפת אמת מורא'דיגע ווערטער, זאגט ער אזוי, און וועגן דעם יעדעס יאר ווען מען ליינט פרשת שקלים וועקט זיך נאכאמאל אויף די שמחה. זאגט ער, מיט דעם וועסטו פארשטיין נאך א זאך פארוואס משנכנס אדר איז מרבין בשמחה, די ישועה, די פורים, די נס האט זיך אנגעהויבן י"ד און ט"ו, אבער דער שפת אמת ווי ער לייגט עס אראפ איז עס דא גאר אן אנדערע מעשה, ס'האט נישט מיט מרדכי, ס'האט נישט מיט המן'ען, אוואדע. פורים איז די שמחה פון מרדכי הצדיק וואס ער האט ממתיק געווען פאר כלל ישראל און געמאכט אזא גרויסע נס, אבער וואס הייבט זיך דאס אן עפעס אנפאנג פונעם חודש? שפת אמת זאגט אה עס האט גארנישט מיט יענעם נס, דער כי משנכנס אדר מרבין בשמחה איז וועגן דעם ווייל באחד באדר משמיעין על השקלים לעבודת הקרבנות ממילא מתחיל השמחה, כבר משנכנס אדר. יעצט באמת דער שפת אמת איז דאך א מורא'דיגע חידוש, ווייל אונז ווייס מיר אז דעם טעם פארוואס די אידן זענען ניצול געווארן איז געווען, ווייל די גמרא זאגט אז די אידן, המן האט געוואויגן זיינע שקלים, האט דער אייבערשטער געזאגט דו רשע דו, כבר קדמוך, די אידן האבן זיך שוין לאנג געפעדערט, זיי האבן שוין געגעבן זייערע שקלים. יעצט לויט די גמרא קומט אויס אז די שמחה פון אדר איז אז דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן דאס געבן די שקלים, ווייל דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די נס, ווייל שכבר קדמוך אז די אידן האבן זיך שוין געפעדערט. אבער למעשה דער שפת אמת זאגט אנדערע ווערטער, הייליגע ווערטער, אז דאס האט צו טון מיט דעם וואס אונז קען מיר געבן פארן אייבערשטן, דעם מחצית השקל אז מען זאל קענען מקריב זיין קרבנות, און אונז זאל מיר האבן דורך דעם א תיקון, דער אייבערשטער זאל אננעמען אונזער תשובה. שוין. יעצט, די משנה זאגט אין מסכת מגילה, דף כ"ט עמוד ב',

יעצט פון רשי ווייזט אויס אז מען רעדט ווען די בית המקדש איז געשטאנען, ווייל רשי זאגט אזוי, קוראים פרשת שקלים, מען ליינט פרשת שקלים להודיע שיביאו שקליהם באדר, וועגן דעם איז ראש חודש אדר שחל להיות בשבת ליינט מען שקלים, מען זאל דערמאנען דעם עולם אז מען דארף ברענגען די שקלים, נישט שבת נאר נאך שבת. פיין. יעצט איז דא דער לבוש, דער לבוש איז אין סימן תרפ"ה סעיף א', ער זאגט גאר אנדערע ווערטער. פון לבוש ווייזט אויס אז די משנה רעדט זיך אפילו בזמן הזה אויכעט, ווייל ער שרייבט אזוי, ולכן היו משמיעים באדר הסמוך לו, מען האט געלאזט הערן וועגן די שקלים אין חודש אדר וואס דאס איז פאר ניסן, שיביאו שקליהם בראש חודש ניסן, אז מען זאל ברענגען די שקל אין ראש חודש ניסן, ווען ווען דער בית המקדש איז געשטאנען, זאגט ער ואנו משלמים פרים שפתינו. און אונז באצאלן מיר די פרים מיט אונזערע ליפן בקריאת הפרשה ווען מען ליינט די פרשה וקוראים בראש חודש אדר הסמוך פרשה להשמיע על השקלים אונז באצאלן מיר מיט דעם מיט אונזערע ליפן אז אונז ליינען מיר יעצט דעם ענין פון די שקלים. דאס מיינט אזוי, כאטשיג היינט האבן מיר דאך אונז נישט קיין בית המקדש און מען קען נישט ברענגען קיין שקלים, אבער דאס וואס אונז זאג עס מיר אונז זאג מיר עס ארויס, מאכט אז אונז באצאלן מיט דעם מיר זאגן דעם דעם מצוה פון משמיע זיין על השקלים. און ממילא די קריאה איז אזוי ווי מען האט וואלט געגעבן די שקלים פארן בית המקדש. יעצט דער ספר החינוך אין מצוה סימן קיף ה זאגט ער אזוי ועכשיו בעוונותינו שאין לנו מקדש אונז האמיר נישט קיין בית המקדש ולא שקלים און נישט קיין שקלים נהגו כל ישראל לזכר לדבר, לקרות בבית הכנסת, מען מאכט א זכר מען זאל ליינען אין בית מדרש בכל שנה ושנה פרשה זו, די פרשה של כי תשא, עד ולקחת את כסף הכפורים, און במילא ליינט מען עס. קומט אויס מיט דעם וואס מען ליינט עס איז עס אזוי ווי אונז געבן מיר כביכול פארן אייבערשטן יעצט די שקלים, כאטשיג ס'איז נישט דא קיין בית המקדש. יעצט, מען קען זאגן, ס'לאזט זיך זאגן, אז די תורה רעדט פון צוויי זאכן, ער רעדט בשעת ווען די בית המקדש שטייט און ער רעדט ווען עס שטייט שוין נישט, ווייל שטייט אזוי, העושר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת ה' לכפר על נפשותיכם, דאס איז איין פסוק. דאס איז אין קאפיטל ל', פסוק ט ו. יעצט דארטן אין פסוק ט ז שטייט נאך א פסוק והיה לבני ישראל לזיכרון לפני ה' לכפר על חטאתיך. כ'פארשטיי דאס נישט, וואס הייסט והיה לבני ישראל לזיכרון לפני ה' לכפר על חטאתיך? האסט דאך פריער געזאגט העושר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת ה' לכפר על נפשותיכם. קען מען זאגן אז מען רעדט דא פון צוויי בחינות, די ערשטע בחינה איז העושר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת השם לכפר על נפשותיכם רעדט מען ווען די בית המקדש איז געשטאנען, די פסוק זאגט ער אבער אויכעט זאלסט וויסן די אנדערע פסוק אין פסוק ט ז אז ס'וועט אמאל קומען א צייט ווען ס'וועט נישט זיין קיין בית המקדש והיה לבני ישראל לזיכרון לפני השם לכפר על נפשותיכם. דעמאלטס עט דאס וואס מען זאגט, מען ליינט, עט זיין פונקט די זעלבע כפרה ווי אין די צייט פון בית המקדש, ווייל ס'שטייט די זעלבע ווערטער לכפר על נפשותיכם. יעצט, ס'איז דא אינעם הייליגן בני יששכר אין מאמר אדר דף קיף ל ח עמוד ב' זאגט ער אזוי, כשאין בית המקדש קיים, ווען ס'איז נישט דא קיין בית המקדש, הקריאה נחשב לנו, דאס ליינען ווערט פאר אונז גערעכנט כאילו נותנים שקלים, בפועל ממש לכפר על נפשותינו, אזוי הויעך איז די קריאה פון די סדרה פון שבת שקלים. יעצט אונז געפין מיר אויך אין מסכת תענית דף כ"ז עמוד ב', זאגט דארטן די גמרא. אברהם אבינו האט זיך געזארגט וואס וועט זיין ווען אידן וועלן זינדיגן, האט דער אייבערשטער אים געזאגט, זארג דיך נישט, איך האב זיי שוין געמאכט כבר תקנתי להם סדר קרבנות, בזמן שקוראים בהם אז מ'וועט דאס ליינען, מעלה אני עליהם כאילו מקריבים לפני קרבן, ווען מ'וועט ליינען די קרבנות איז דער אייבערשטער רעכנט עס אזוי ווי מ'איז מקריב א קרבן, ומוחל אני להם על כל עוונותיהם, איך וועל זיי מוחל זיין. יעצט, ס'שטייט דארטן אין די גמרא, וכיוון דבניסן בעי אקרובי מתרומה חדשה, קדמינן וקרינן באחד באדר, וויבאלד מ'דארף מקריב זיין פון די נייע געלטער אין ניסן, האט מען שוין אנגעהויבן פון אדר, כי היכי דליתו שקלים למקדש, אז מ'זאל ברענגען די שקלים. זאגט דארטן ווייטער די גמרא. בחמישה עשר בו דעם פופצעטן טאג שולחנות יושבין במדינה ובכ"ה יושבין במקדש מען האט געזעצט אזאלעכע טישן אין די גאנצע ארץ ישראל פונעם פופצעטן טאג און פונעם פינף און צוואנציגסטן טאג האט מען געזעצט אין לעבן בית המקדש יעצט אויב מען האט געהאט באחד באדר משמיעים על השקלים. און וואס האט מען געדארפט דא האבן די טישן מען זאל צאמנעמען די געלט? קען מען אפשר זאגן, ס'לאזט זיך זאגן אז ס'איז געווען צוויי מינים, ס'איז געווען מען האט אויסגערופן אז מען זאל געבן געלט, דאס איז געווען ביי קריאת התורה, און נאכדעם האט מען געזעצט טישן אין די וואכן אז מען זאל טאקע צאמנעמען דאס געלט אויכעט. איז ממילא איז אזוי. דאס וואס מען האט אויסגערופן ביי קריאת התורה, די הכרזה, דאס איז געבליבן פאר אונז אויך. דאס וואס מען האט געזעצט טישלעך, דאס איז שוין נישט געבליבן פאר אונז, ווייל עס איז נישט דא קיין טישלעך וואס זיי נעמען צוזאם דאס געלט פאר'ן בית המקדש די קרבנות. קומט אויס, מען קען זאגן אז דער ענין פונעם ליינען, די פרשה פון שקלים איז לכפר על נפשותיכם, דאס איז אזוי הויעך פונקט אזוי ווי ס'איז געווען אין די צייט פון בית המקדש. דער אנדערע חלק פון טישלעך צאמנעמען געלט איז שוין נישט שייך היינט, ווייל מ'קען נישט נעמען פארן בית המקדש געלט. אונז מאך מיר א זכר אז מ'נעמט טאקע צאם געלט פאר בדק הבית, פארן בית מדרש צו כדומה. אבער דאס ליינען די הכרזה וואס בעזן האט אויסגערופן, בשעת קריאת התורה, דאס איז די הכרזה, דאס איז פונקט אזוי גרויס און אזוי הייליג ווי דעמאלטס אין צייט פון בית המקדש. יעצט, איך קען צולייגן אז קען זיין דאס איז די מחלוקת אין שלחן ערוך, אין ערוך השולחן אין סימן רפ"ב, אות ז, זאגט ער ובמדינתנו אין מניחין לקטן לעלות למפטר בכל ארבע פרשיות ונכון ואין לשנות מען לאט נישט א קטן זאל עולה זיין ביים מפטר פון די פיר פרשיות זאגט ער און דאס איז ריכטיג און מען קען דאס טאר מען נישט משנה זיין די רמ"א אין סימן רפ"ב סעיף ד' שרייבט וקטן יכול לקרות בפרשת המוספין או בארבע פרשיות שמוסיפין באדר און מען קען ליינען אין די פיר פרשיות, וכן נוהגין, אף על פי שיש חולקין, כאטשיג ס'איז דא וואס זיי קריגן זיך, און דעסטוועגן דאך מעג מען. האב איך געטראכט וואס די מחלוקת פון די צוויי איז אזוי, לויטן רמ"א איז עס ממש אזוי ס'גלייכט זיך ממש ווי ס'איז געווען אין בית המקדש, יעצט אין די צייט פונעם בית המקדש, האט א קטן אויך געקענט עולה זיין? ווייל אויב די ווארט איז געווען אז די קריאת התורה איז געווען צו דערמאנען אז מ'דארף ברענגען, איז וואס א חילוק ווער ס'דערמאנט דיך צו א קטן צו א גדול? בשלמא ווען מ'דארף יוצא זיין יענעם, קען מען נישט יוצא זיין נאר דעמאלטס ווען דו ביסט אליינס א בר חיובא, אבער טאמער איז עס נאר אויף צו דערמאנען דעמאלטס קען א קטן אויכעט עולה זיין צו דערמאנען. און ממילא קומט אויס אז היינט ווען ס'איז א זכר אז פונקט די זעלבע אזוי ווי ס'איז געווען דעמאלטס ווען מ'האט געליינט אין בית המקדש, אויב ס'איז פונקט די זעלבע קען טאקע היינט אויך א קטן עולה זיין. דאס איז די מחלוקת צווישן רמ"א און צווישן אנדערע פוסקים דער ערוך השולחן. רמ"א פסק'נט אז ער קען עולה זיין ביי די אלע פרשיות. יעצט איז דא א קשיא וואס די רמא פרעגט אין די תשובות, שאלות ותשובות רמא סימן למד ח אות ב', פרעגט ער אזוי, ס'ווערט געברענגט אין שלחן ערוך אז ראש חודש אדר ווען ס'געפאלט זיך אין שבת נעמט מען ארויס דריי ספרי תורות, איינס ליינט מען די סדרה פון די וואך, די צווייטע ליינט מען ראש חודש, און די דריטע ליינט מען דעם מפטיר פון שקלים, און די הפטורה זאגט מען פון ויכרת יהוידע. פון שקלים פרעגט ער א קשיא, אין אמת וואלט מען זיך געדארפט ליינען קודם שקלים און נאכדעם חודש, פארוואס? ווייל מען זאל אויסלאזן מיט ראש חודש און מען זאל ליינען די הפטורה פון השמים כסאי, אזוי ווי יעדעס מאל ווען ס'געפאלט זיך שבת ראש חודש לאזט מען דאך אויס השמים כסאי, זאגט דער רמא א מורא'דיגן כאפ. אזוי ווי אונז האבן דאך פריער געברענגט די גמרא פון מסכת מגילה דף כט עמוד ב' און דעם פסוק פון במדבר כח ק פסוק יד, זאת עולת חודש בחדשו לחדשי השנה, לערן איך דאך ארויס אז מ'האט געגעבן די שקלים, האסטו שוין חודש. האט מען שוין מזכיר געווען דעם חודש אויך ווייל מ'זאגט חדשו לחדשי השנה. יעצט, פארוואס האט די תורה געהייסן געבן א האלבן שקל, נישט א גאנצן? זאגט דער אלשיך הקדוש אין פרשת כי תשא, אין דיבור המתחיל והנה על דבר שיעור, ברענגט ער פון ר' שלמה אלקבץ, און דער חידא ברענגט אויך דאס זעלבע אין ספר פני דוד, פרשת כי תשא, אז דער טעם פונעם מחצית השקל איז צו ווייזן אחדות, יעדער איד, איז נאר א האלבער מענטש, אינאיינעם מיטן חבר ווערט ער א גאנצע מענטש, מילא האט מען יעדעס און יעדער געגעבן נאר א האלבע שקל, אז אינאיינעם איז עס געווארן א גאנצער איד. וועגן דעם האט מען אויך געזאגט אז א עושר טאר נישט געבן מער און אן ארעמאן טאר נישט געבן ווייניגער. בקיצור. שרייבט דער חידא, וויבאלד פון די שקלים האט מען גענומען קרבנות ציבור תמידים און מוספים וואס ס'קומט פאר מכפר זיין פארן פאלק, זאגט ער א מורא'דיג ווארט, דער מחצית השקל לערנט אונז אז די קרבנות זענען נישט מכפר נאר ווען אידן זענען באחדות, טאמער זענען זיי נישט באחדות איז די גאנצע קרבנות נישט מכפר. יעצט, דער אלשיך הקדוש זאגט נאך א זאך, דעם טעם פארוואס מען האט געגעבן א העלפט איז ווייל די טעם פון די כפרה איז דאך אויפן חטא פונעם עגל, אזוי שטייט אין מדרש תנחומא, אות י', ווייל די אידן האבן געזינדיגט אין זעקס שעה מיט א האלב, דארף מען געבן א האלבן שקל, קומט אויס אז דאס איז מכפר צו זיין אויפן עגל, מוז מען געבן א כופר נפש. יעצט וועט איין איד זאגן, וואס האב איך, יענער האט געזינדיגט, איך האב דאך נישט געזינדיגט, פארוואס דארף יעדער געבן, און נאכדעם מען האט דאך שוין אלע אויסגעהארגעט די וואס האבן געזינדיגט. זאגט ער, די זאך איז אבער, א איד וואס ער איז נישט מוחה ווען אן אנדערע איד זינדיגט, איז ער דער זעלבער בעל עבירה. פארוואס ווייל אונז זעמער אלע ערבים און דעם קומט עס צו ווייזן די מחצית השקל אז יעדער איד מיז זיך צובינדן צו יענעם איד און זיין אן ערב פאר יענעם ממילא אז ער איז אן ערב עט יענער נישט זינדיגן ער עט אים זאגן מוסר אזוי אז ער עט נישט זינדיגן. יעצט מיט דעם הקדמה פון אלשיך הקדוש קען מען אפשר צולייגן א מורא'דיגע בחינה. ס'שטייט, פארוואס האט מען אנפאנג אדר געמאכט און משמיעין על השקלים, זאגט די משנה אז אמר ריש לקיש גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, המן וועט נאכן שוקל זיין שקלים לפיכך הקדים שקליהם לשקליו, האט דער אייבערשטער מקדים געווען זיינע זייערע שקלים פאר זיינע. דער ירושלמי אין מגילה פרק א' הלכה ה', און אויך אין מסכת סופרים פרק כ"א הלכה ד', שרייבט די זעלבע זאך, אז דער אייבישטער האט געוואוסט האט ער מקדים געווען די שקלים פון די. יעצט איז דא א מורא'דיגע זאך, דער. קרבן העדה אין ירושלמי ברענגט אז די שקלים זענען געקומען מכפר צו זיין אויף די מעשה פונעם עגל. יעצט לאמיר צו פארשטיין וואס דא איז געווען. ביים עגל איז געווען ווער זיי האבן געזינדיגט, און ס'איז געווען ווער זיי האבן נישט מוחה געווען. וועגן דעם איז דאך דער אייבערשטער ברוגז אויפן עגל, ווייל כל ישראל ערבים זה לזה. יעצט וויבאלד ס'איז געווען כל ישראל ערבים זה לזה, איז טאמער מען האט נישט געטוהן דעם חלק פון דעם ערבות, מוז יעדער איינער באצאלן אויף אזא אופן צו געבן א האלב וואס יעדער געבט און אין איינער ווערט עס איינס, ממילא לויט דורך דעם קומט מען זיך צוריק צאם צו מאכן אן אחדות אין כלל ישראל, און דער אחדות איז אז יעדער איז בעל אחריות אויפן אנדערן, נישט יעדער זאגט איך טוה דיך גארנישט. די גמרא זאגט רב פדת איז געווען די גרעסטע ארעמאן, ער האט געבעטן דעם אייבערשטן ער וויל האבן געלט, האט אים דער אייבערשטער געזאגט ווילסט איך זאל צוריק דרייען די וועלט אויף תוהו ובוהו, דיין מזל איז אזוי און אזוי בלייבסטו, זאגט די גמרא רב פדת'נס קי איז ארויסגעגאנגען שבת, זאגט די גמרא הייבט זיך נישט אן נישט רב פדת, רב פדת איז געווען ארעם האט קיין קי נישט געהאט, נאר אין זיין שכינות איז א קי ארויסגעגאנגען. אין רשות הרבים, ס'האט אויף זיך געטראגן עפעס הייסט עס, ס'האט געהאט אנגעבינדן אזא שטריק הייסט עס, אזוי ווי ר' פדת'נס קי, שטעל דיר פאר, איז געווען אזוי ארעם, האט קיין קי נישט געהאט, און ער האט געכאפט מכות, ער איז געבליבן פארשעמט, מען זאגט אז זיין קי איז ארויסגעגאנגען אין רשות הרבים. דאס איז דער ענין פון ערבות וואס יעדער איינער איז אן ערב אויף א צווייטן. יעצט ווען ס'איז נגזר געווארן די גזירה, האט המן געזאגט, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, דו ווייסט פארוואס דו'סט זיי קענען איינעמען, ווייל זיי זענען מפוזר און מפורד, ולמלך אין שווה להניחם. ממילא האט ער גענומען און ער האט געוואויגן זיינע שקלים און געגעבן אל גנזי המלך. דער אייבערשטער האט געמאכט די רפואה פאר די מכה און ער האט געזאגט אז מ'זאל אנהייבן צו געבן שקלים אין חודש ניסן, און וויפיל זאל מען געבן? מחצית השקל צו ווייזן אז אידן זענען יא איינס און איין איד מיטן צווייטן קען צוזאמשטעלן איין גאנצן שקל, א איד אליינס קען נישט געבן א שקל אפילו ווען ער איז רייך, ממילא. האט דער אייבישטער געמאכט דעם גרויסן נס. יעצט דער ענין פון יעצט שבת שקלים נאכדעם קומט דאך תמחה זכר עמלק. יעצט די גמרא זאגט וואס איז די פשט ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים רפידים. איז איינס דרש'נט די גמרא רפו ידיהם שרפו ידיהם מן התורה, נאכדעם ס'איז דא אנדערע וואס זיי דרשענען. רפידים איז מלשון פרידים, זענען געווען סעפערעט, יעדער איז געווען נפרד איינער פון צווייטן. אזוי ברענגט דער כלי יקר אין שמות י"ז פסוק ח', אז דאס איז געווען דער ענין פארוואס עמלק האט זיך געקענט אריינכאפן צו כלל ישראל. יעצט אז מען זיצט און מען רעדט לשון הרע איינער אויפן צווייטן, מען רייסט זיך ארום, מען הרגעט זיך פאר גארנישט, דעמאלטס קומט עמלק. און דאס איז דאס פארקערטע פונעם אחדות. ממילא דארף מען זען אז ס'קומט א חודש ווי אדר, מען דארף געבן יעדער איינער א האלבן שקל אינאיינעם זאל עס ווערן א שקל אז מען זאל זיך אנהייבן צוריק צוזאמצושטעלן. יעצט, אין די צייט פון מרדכי און אסתר, האב איך שוין געזאגט, דער מרדכי ואסתר דאס איז געווען צווישן דעם ערשטן בית המקדש און צווישן דעם צווייטן, ס'איז געווען די זיבעציג יאר פון בבל, דעמאלטס איז קיין בית המקדש נישט געווען, האט זיך אסתר המלכה אומגעקוקט, וויאזוי קען מען צוזאמשטעלן אחדות פון כלל ישראל אז דאס זאל קענען אויסגעלייזט ווערן, קען דאך נישט נעמען קיין שקלים, ס'איז דאך נישט דא קיין בית המקדש. האט אסתר געזאגט אזוי, צו ס'איז דא בית המקדש צו נישט איז נישט יעצט וויכטיג. זי האט גערופן פאר מרדכי'ן און זי האט אים געזאגט, לך כנוס את כל היהודים. יא, מחצית השקל נישט, דאס איז נישט דער עיקר, דער עיקר איז נעם זיי צוזאמען, ווייל דער גאנצער מחצית השקל דאך אויכעט נאר זאלן זיין אינאיינעם. נעם זיי צוזאמען און דעמאלטס. און די אידן קענען אפגעהיטן ווערן פון די גזירה פון המן. דער של"ה הקדוש ברענגט אין זיין דרשה אויף פרשת זכור ברענגט ער אזוי, ס'דא דיבור ומעשה והן הפעולות, זאגט ער דעם לשון, אמר חז"ל לית דידע לישנא בישא כהמן, ס'קיינער האט נישט געקענט אזויפיל לשון הרע צאמרעדן אויף אידן וויפיל המן. על כן הלשין האט ער מלשין געווען ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. המפוזרים בד' רוחות שהם מפוזרים מחמת מחלוקת שביניהם, זיי זענען צעווארפן אויף אלע פיר עקן ווייל זיי זענען פיל מיט מחלוקת. מה עשה אסתר, וואס האט אסתר געטון, זי האט געזאגט לך כנוס את כל היהודים, דורך דעם האט מען ניצוח. יעצט שטייט ווייטער אין די מגילה. ושאר היהודים אשר במדינות המלך, די אנדערע אידן וואס זענען געווען אין די מדינות פון קעניג, וויאזוי זענען זיי ניצל געווארן? זאגט ער דער פסוק, נקהלו ועמוד על נפשם, זיי האבן זיך צוזאמגענומען, און ווייל זיי האבן זיך צוזאמגענומען האבן זיי געקענט ביישטיין אלעס. דאס זאגט דער הייליגער גר"א דער ווילנער גאון אז זיי האבן זיך צוזאמגענומען מיט א אחדות גמור און זיי האבן מוסיף געווען מחזק צו זיין די אחדות אז ס'זאל בלייבן אויף אייביג למען יעמדו ימים רבים. וויאזוי? מ'האט זיך נאכאמאל מקבל געווען די תורה, ווייל ס'שטייט דאך וקיבל היהודים, און ממילא קיימו וקיבלו איז כאיש אחד בלב אחד, אז זיי האבן מקיים געווען די תורה, זיי מקבל געווען אויף זיך נאכאמאל דעם עול תורה, און די תורה איז דאך מאחד כלל ישראל. יעצט היינט האמער דאך אונז נישט קיין בית המקדש, האמער נישט קיין שקלים, דארף מען אנהייבן צו לערנען, זיך מחזק זיין מיט לימוד התורה.

אבער אונז מוז מיר עפעס טוהן צו דעם ס'זאל ווערן מער אביסל אהבה ואחווה שלום ורעות צווישן כלל ישראל ווייל ס'איז מורא'דיג מורא'דיג שלעכט וויאזוי דער מצב זעהט יעצט אויס. יעצט אין מדרש תנחומא ווערט געברענגט אמר משה משה האט געזאגט פאר'ן הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם משאני מת איני נזכר אז איך וועל שטארבן ווער וועט מיך געדענקען כ'האב דאך מיך מוסר נפש געווען פאר כלל ישראל אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך, איך שווער דיר כשם שאתה עומד עכשיו ונותן להם פרשת שקלים ואתה זוקף את ראשם, דו הייבסט אויף זייער קאפ, פרשת שקלים, און זיי הייבן זיך אויף דעם קאפ. דאס מיינט מען אז כלל ישראל איז געווארן אן אחדות ווייל מען האט געמוזט האבן צוויי זאל געבן א שקל, יעדער האט געבן א האלבן. כך בכל שנה ושנה שקוראים אותה לפני, יעדעס יאר ווען מען וועט ליינען שקלים, כאילו אתה עומד שם, איז אזוי ווי דו שטייסט דארט באותה שעה וזוקף את ראשן, און דו הייבסט אויף זייער קאפ. אזוי זאגט דער מדרש. יעצט וואס דאס הייסט זקיפת הראש, דאס ווערט שוין געברענגט אין אוהב ישראל אין פרשת שקלים. יעצט דער בני יששכר זאגט מורא'דיגע ווערטער. הערט ווערטער, עס איז אין מאמר ב' דרוש ד'. שרייבט ער, ער איז מבאר דעם מדרש, שרייבט ער, דבכל שנה ושנה יעדעס יאר שקוראים פרשת שקלים וואס מען ליינט פרשת שקלים כאילו משה עומד שם איז אזוי ווי משה שטייט דארט וזוקף את ראשן און ער הייבט אויף דעם קאפ פון כלל ישראל און מבטלין הגזירות און ער איז מבטל די גזירות שרוצים האומות לגזור על ישראל. און מבטל די גזירות וואס די אומות העולם ווילן חלילה גוזר זיין אויף די אידן, ותופר עצתם, און ער צושטערט זייער עצה, והי' זכרון לבני ישראל לפני השם, דאס איז א זכרון פאר'ן אייבערשטן, לזקוף, אויפצוהייבן את ראשם, דעם קאפ פון כלל ישראל, און לגאלם, גאולת עולם, זיי אויסצולייזן אן אייביגע גאולה במהרה בימינו אמן. אזוי ברענגט דער בני יששכר אין מאמר ב' דרוש ד'. ס'מורא'דיג רבותי אונז האמער אזויפיל גזירות רעות וואס מען דארף פטור ווערן. עס מיינט זיך איך מיין אין ארץ ישראל גיוס בנות נאנאנאנאנאנאנא אט די גיוס בני הישיבה אונז האמער גזירות השמד פון חזירים וואס זיי דרייען זיך אין די גאס און זיי הארגענען אפ אונזערע קינדער אונז האמער טיטשערס וואס הארגענען אפ אונז האמער מלמדים וואס הארגענען אפ אונז האמער רבנים וואס הרגענען ווען א אידישע טאכטער געבט אוועק א האלבן חודש פון אירע תאוות און תענוגים פארן הייליגן באשעפער און זי גייט צו א רב און זי פרעגט אים א שאלה קוק ער זעהט טהור אדער קוק ער זעהט טמא מען רעדט דא פון א טהור'ע בדיקה צו פון א טמא'נע גייט דער רב און ער איז איר מפתה און ער רעדט מיט איר ניבול פה און נאכדעם טאטשט ער איר און אזוי ווייטער. רבותי זענען מיר מבית ומבחוץ די געשלאגן, ווען דער רב זאל כאטש האבן שכל און גייט ער צו א גוי קיין מאנהעטן ער טאר עס נישט טון איך געב אים נישט קיין היתר אבער נישט ווען די אידישע טאכטער וויל זיך רייניגן רחמנא לצלן יא! קאנגריגעישן שערי תפילה האט ארויסגעגעבן אז זיי זוכן א נייעם רב. כ'טראכט צו איך זאל געבן אן אפליקעישאן, כ'קלער אפשר כ'קען נישט געבן אן אפליקעישאן, ווייל כ'זאל געבן אן אפליקעישאן וועל איך דאך מוזן דאווענען אינדרויסן. כ'דענק אמאל הרב יענקל שרייבער פון לונדון דער וואס האט געזען צלמים אומעטום איז ער האט נישט געוואלט אריינקומען שאפראן אין בית מדרש דאווענען, געדאווענט אינדרויסן, ס'איז דא אין פראנט פונעם הויז. פלעגט דער שאפראנער רב דורכגיין זעהט ער דאווענט דארט פרעגט ער אים וואס דאווענט איר דא זאגט ער כ'קען נישט אריין גיין אין בית מדרש ס'איז דא דארטן צלמים זאגט ער צלמים ווייזט ער אנכי השם דארטן ביי די פרוכת די א' דאס איז דאך א צלם ער האט שוין געזעהן צלמים איבעראל דערפאר האט ער געדאווענט אינדרויסן יעצט איך וועל אויכעט מוזן האבן אזא פנים צו דאווענען אינדרויסן פון שערי תפילה ווייל אינעווענדיג קען איך דאך נישט אריין גיין ווייל ס'איז דאך דא א חרם אז איך טאר נישט גיין אין קיין שום בית מדרש. נו וויאזוי זאל איך קענען אריינגיין? צו איך זאל זיין רב פון דרויסן און דאווענען וועט מען אינווענדיג דאזענט לוק גוד, געב איך נישט איין אן אפליקעישן. אבער ס'איז א אומגליק וואס די רבנים האבן אפגעטון מיט אונז. איך זאג נאכאמאל, מיט די פאר חזירים וואלט מען זיך אונז באפורעט. מ'האמיר זיך באפורעט מיט ברוך מרדכי'ן ברוך השם. דאס וואס מ'האמיר זיך נישט געהעריג באפורעט איז ווייל די רבנים האבן אונז צוגעהאלטן. מ'האמיר זיך באפורעט מיט נחמיה וועבערמאן ברוך השם, נישט איך, דער סיסטעם. און אלע חזירים קען מען אונז אראפווישען פון מארקעט, נאר די רבנים דאס איז די שווערסטע קליפה. איז בקיצור, מען דארף אנהייבן צו בעטן דעם אייבערשטן אז אונז זאל מען קענען לעבן א נארמאלן לעבן און אויפברענגען אונזערע קינדער נארמאל, און אונז זאל מען שוין נישט דורך גיין אזאלעכע נסיונות, ווייל גראד נאך שקלים קומט שבת זכור, קומט קליפת עמלק. די ריכטיגע קליפות. די קליפות פון משכב זכר, דאס איז די ארגסטע קליפה וואס איז דא. יעצט, ס'איז דא אין ספר מעשה רוקח, אויף משניות, סוף מסכת שקלים ברענגט ער, לכאורה שווער, אין גאנץ מסכת שקלים איז רבינו הקדוש זאגט נאר אייביג שקל אדער שקלים, ער זאגט קיינמאל נישט מחצית השקל. יעצט די ברטנורא אין דעם ערשטן פרק משנה ו' און די תוס' יום טוב ברענגט צו פון רמב"ן אז דער אמת איז אז ס'עט קומען א צייט ווען משיח עט קומען עט יעדער איד געבן א גאנצן שקל נישט קיין האלבן שקל. יעצט דער ש"ך על התורה זאגט אין פרשת כי תשא די זעלבע זאך, ער זאגט דעם טעם פארוואס די תורה האט יעצט געהייסן געבן א האלבן שקל, ווייל שקל בא"ת ב"ש באטרעפט כ"ו. אזוי וויפיל דער שם הוי' און אזוי ווי דער אייבישטער איז דאך אין גלות און אונז זעמער אין גלות, איז אין השם שלם, ממילא געט יעדער נאר א האלבן שקל. די תורה האט געזאגט געב נאר א האלבן אז מ'זאל, דער אייבישטער זאל דיר מוחל זיין אויף די עבירות וואס דו האסט גורם געווען אז דער שם זאל נישט זיין שלם. יעצט, לעתיד לבוא ווען דער שם וועט זיין שלם וועט יעדער איד געבן א גאנצן שקל. אויך ברענגט ער דארטן אז מחצית השקל בשקל הקודש, אז שקל הקודש פעלט א ו', ס'איז הקודש אן א ו', דאס באטרעפט בביאת משיח בן דוד, דעמאלטס וועט עס זיין א שקל הקודש, און ס'איז מרומז אז יעדער איד גייט דעמאלטס געבן א גאנצן שקל, וועגן דעם ווען רבינו הקדוש האט גערופן די משניות די מסכת שקלים האט ער געזאגט, האט ער עס גערופן שקלים נישט מחצית השקל.